אורייתא! מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף י' עמוד ב'. די גמרא האט שוין געהאט געפרעגט ניין שאלות לגבי עכבר. די גמרא האט געהאט א שאלה צו איך ווייס נישט פון וואס די עכבר האט גענומען וואס די הלכה איז, צו ס'איז אריינגעלאפן צו ס'איז נישט אריינגעלאפן, צו כ'האב יא אלע געטראפן און כ'האב נישט אלע געטראפן, איז יעצט גייט די גמרא פרעגן די צענטע שאלה לגבי א עכבר, אם אנהייבן די גאנצע ערשטע שורה דף י' עמוד ב', זאגט די גמרא, הניח בזווית זו ומצא בזווית אחרת, וואס איז טאמער ער האט אראפגעלייגט זיין חמץ געענדיגט זיין בדיקה, איז יעצט לייגט ער אוועק זיין חמץ, האט עס אוועקגעלייגט אויף איין עק, און שפעטער קומט ער צוריק און ער זעט עס ליגט אויפן אנדערע עק פון זיין שטוב, איז יעצט די שאלה איז מוז איך מאכן א נייע בדיקה, ווייל פשט איז דער חמץ וואס איך האב אראפגעלייגט דער איז שוין אוועק, דער חמץ וואס ליגט אויפן אנדערע עק דאס איז א נייע חמץ, אדער זאג איך ניין דאס פשט דער חמץ איז געגאנגען פון איין עק איז געווארן אריבערגעשלעפט צו א צווייטע עק. זאגט די גמרא, פלוגתא, דאס איז א מחלוקת דרבי שמעון גמליאל ורבנן, ס'איז תולה אויף מחלוקת צווישן רבי שמעון גמליאל מיט רבנן. דתניא אונז האבן געלערנט, קרדום שאבד בבית, א האמער וואס איז געווארן פארלוירן אין א הויז, הבית טמא איז די גאנצע הויז טמא, פארוואס? שאני אומר, ווייל איך זאג, אדם טמא נכנס לשם ונטלו, א מענטש וואס איז געווען טמא איז געקומען כלומרשט בארגן, ס'הייסט ער האט פשוט גענומען דעם קרדום, יעצט א מענטש וואס געט נישט אכטונג ער סתם נעמט יענעמס א זאך, אפילו מיינט נישט צו גנב'ענען נאר צו בארגן, אבער ער גייט פשוט אנע רשות, אויב אזוי נעם איך אן אזא מענטש איז אויך נישט מקפיד אויף טהרות, און ממילא איז ער אוודאי געווען טמא, איז ארום געגאנגען דעם הויז דארט און אנגערירט יעדע זאך, און ממילא זאג איך די גאנצע הויז איז טמא. רבי שמעון גמליאל אומר רבי שמעון גמליאל זאגט ניין, הבית טהור, די הויז איז טהור, פארוואס שאני אומר השאילו לאחר ושכח, איך זאג אז מסתמא דער מענטש האט פארבארגט זיין קרדום צו א צווייטן מענטש, און האט פשוט פארגעסן, און ממילא די פאקט אז איך קען נישט טרעפן דעם קרדום איז נישט קיין ראיה אז איינער איז דא געווען אין דעם הויז און האט אנגערירט אלעס, נאר וואס מסתמא האט עס פארבארגט פאר א צווייטן, ער האט אינגאנצן פארגעסן דערפון, און ממילא יעצט קען ער נישט טרעפן זיין קרדום. או שנטלו מזווית זו, והניח בזווית אחרת, ער האט גענומען פון איין עק צום צווייטן עק ושכח און האט פארגעסן דערפון. איז פרעגט די גמרא גלייך זווית מאן דכר שמיה, וואס הייסט די ערשטע תירוץ וואס רבי שמעון גמליאל האט געזאגט פארשטיי איך זייער גוט, ס'קען זיין ער האט עס פשוט פארבארגט פאר א צווייטן, האט פארגעסן ער האט עס פארבארגט, אבער ער קען דאך בכלל נישט טרעפן דעם קרדום, און וואס ברענגט ער דא נאך א זאך, ער זאגט אפשר ער האט עס געלייגט פון זווית זו צו זווית זו און ער האט פארגעסן דערפון. אויף דעם פרעגט די גמרא, זוית מאן דכר שמיה, ווער בכלל רעדט דא פון א זוית, צו זאגן אה רבי שמעון גמליאל זאגט, אפשר האט עס געלייגט פון איין עק צום צווייטן, מען רעדט דא פשוט, זיין קרדום פעלט אינגאנצן, און ער ווייסט נישט וואס טוט זיך דערמיט, איז די שאלה איז זיין הויז טהור אדער זיין הויז טמא? תנא קמא האט געזאגט ס'איז טמא, ווייל איך זאג יענער האט אנגערירט יעדע זאך, און יענער איז דאך אוודאי מסתמא געווען טמא, אויב אזוי איז די גאנצע הויז איז טמא, משא"כ רבי גמליאל האט געזאגט ניין, האסט פשוט פארגעסן אז האסט פארבארגט פאר א צווייטן, אבער פון א עק, פון דעם האט קיינער נישט גערעדט. אויף דעם זאגט די גמרא, חסורי מחסרא, ביסט גערעכט, נאר וואס ס'פעלט דא עפעס, והכי קתני אזוי דארף מען לערנען, קרדום שאבד בבית, א האמער וואס איז געווארן פארלוירן אין א הויז, הבית טמא, די הויז טמא, שאני אומר אדם טמא נכנס לשם ונטלו, ווייל איך זאג אז א טמא'נער מענטש איז אריינגעקומען, ער האט עס קלאמפערשט געבארגט, איז ער אוודאי געווען טמא, און ממילא די גאנצע הויז איז טמא. נאך א פאל, או שהניחו בזוית זו ומצאו בזוית אחרת, אויב האט ער אוועקגעלייגט זיין האמער אויף איין עק, שפעטער טרעפט ער עס אויף א צווייטע זייט, איז די הלכה איז הבית טמא, זאגט תנא קמא די הויז איז טמא, שאני אומר ווייל איך זאג, אדם טמא נכנס לשם, ונטלו מזוית זו, והניחו בזוית אחרת, איינער האט זיך געדרייט אין דיין הויז, און ער האט גענומען דעם האמער האט עס גענומען פון איין זייט און האט עס אראפגעלייגט צום צווייטן, און ממילא תנא קמא זאגט א מענטש אליין טוט אוודאי געדענקן, אלא מאי יעצט אז דו געדענקסט נישט, און ס'ליגט עס פון איין צימער איז ליגט עס צו די אנדערע זייט פון די אנדערע זייט פון צימער, זאגט תנא קמא, א מענטש אליינס וואלט זיכער געדענקט, הא ראיה אז דו געדענקסט נישט, און ממילא מוז איך זאגן ס'מסתמא געווען א צווייטע, און ממילא יענער איז דאך אוודאי טמא, סתם א מענטש וואס זאל זיך דרייען ביי דיך, איז יענער מסתמא טמא, אויב אזוי זאג איך דיין גאנצע הויז איז טמא. רבי שמעון גמליאל אומר, אויף דעם זאגט רבי שמעון גמליאל ניין. הבית טהור, די הויז זאג איך אז וואס די הלכה איז אז ס'איז טהור, פארוואס? שאני אומר השאילו לאחר ושכח, איך זאג אז יעדער מענטש קען זיין ער פארגעסט, און ממילא דאס אז דיין האמער פעלט אים, נישט פשט אז איינער האט זיך געדרייט דא אינעם שטוב, און ממילא זאל איך אננעמען די הויז איז טמא, ניין, ער האט עס פארבארגט פאר א צווייטן און פשוט פארגעסן דערפון. די זעלבע זאך איז טאמער עס ליגט פון איין עק צום צווייטן עק. זאג איך נישט אז וואס מסתמא איינער האט זיך געדרייט דא אין הויז און האט עס געלייגט פון איין זייט צום צווייטן, נאר וואס, או שנטלו מזוית זו, והניחו בזוית זו, ושכח, אז פשוט די מענטש אליינס ער האט עס געלייגט פון איין זייט צום צווייטן, יענע עק האט ער געדארפט האבן פאר זיך, האט ער גענומען זיין האמער האט עס אראפגעלייגט צו די אנדערע זייט. און פשוט ושכח ער האט אינגאנצן פארגעסן דערפון, און ממילא זאגט רבי שמעון גמליאל איך דארף נישט אננעמען איינער האט זיך געדרייט דא אין מיין הויז, און ממילא זאג איך אז די גאנצע הויז איז ווייטער טהור, אבער מען רעדט טאקע פון ביידע פעלער, ס'הייסט אין די הוה מינא האט מען געמיינט מען רעדט דא נאר פון איין פאל אז ס'פעלט אינגאנצן די האמער, אויף דעם פרעגט די גמרא אז ס'פעלט די קרדום, וויאזוי קומט רבי שמעון גמליאל צו רעדן פון איין עק צום צווייטן עק, דא איז דאך נאר געווען די שאלה אז ס'פעלט אינגאנצן,

אז וואס? אז כ'זאג דער מענטש אליינס האט עס געטון, פשוט ער האט פארגעסן און ממילא די גאנצע הויז טהור. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבא זאגט רבא עכבר נכנס וככר בפיו כ'האב נאך א שאלה דא א אינטערעסאנטע שאלה אז וואס? כ'האב א עכבר וואס איז אריין געקומען אין הויז וככר בפיו און כ'ווייס קלאר ער האט געהאט א שטיקל ברויט אינעם מויל ונכנס אחריו די בעלעבאס איז אים נאכגעגאנגען ומצא פירורין און וואס ער האט געטראפן דארטן פירורין אויפן ערד איז די שאלה איז יעצט, זאג איך פשוט, דאס איז טאקע דער שטיקל ברויט, און ממילא די עכבר האט עס פשוט צוביסן, און ממילא יעצט איז די ברעקלעך דא אויפן ערד, דאס איז דער ברויט וואס די עכבר האט אריינגענומען. אדער זאג איך ניין, די עכבר האט אריינגענומען און דער שטיקל ברויט ליגט טאקע ערגעץ אינעווייניג, די פירורים וואס דו זעסט דא, דאס איז א צווייטע זאך אינגאנצן. אויף דעם זאגט רבא, צריך בדיקה איך דארף מאכן א פרישע בדיקה, פארוואס מפני שאין דרכו של עכבר לפרר, ווייל ס'איז נישט די דרך פון א עכבר צו גיין מאכן צו ברעקלעך, און ממילא זי גייט עסן בעצם די גאנצע ברויט אזוי ווי ס'איז, היות דו זעסט דא יא ברעקלעך אויפן ערד, מוז איך אננעמען די ברעקלעך איז נישט דאס וואס די עכבר האט געהאט אין מויל, און ממילא צריך בדיקה דארף איך מאכן א פרישע בדיקה, ווייל די עכבר דרייט זיך ערגעץ אינעווייניג מיט א גאנצע שטיקל. ואמר רבא, נאך זאגט רבא, תינוק נכנס וככר בידו, וואס איז טאמער כ'האב א קינד וואס לויפט אריין מיט א שטיקל חמץ נאכדעם וואס כ'האב געמאכט א בדיקה, ונכנס אחריו, דער טאטע איז אריינגעגאנגען און געזוכן דעם שטיקל ברויט, ומצא פירורין, און ער טרעפט דארטן ברעקלעך אויפן ערד, דעמאלס זאגט רבא, די הלכה איז אין צריך בדיקה, כ'דארף נישט מאכן א בדיקה. מפני שדרכו של תינוק לפרר, ווייל ס'איז זייער נארמאל פאר א תינוק אז ער זאל מאכן ברעקלעך דערפון, און ממילא די ברעקלעך וואס דו זעסט דא אויפן ערד דאס איז טאקע וואס די קינד האט אריינגעשלעפט, און ממילא דארף איך נישט מאכן קיין פרישע בדיקה. פרעגט די גמרא אזוי, בעי רבא, איך האב א שאלה אזוי, עכבר נכנס וככר בפיו, א עכבר גייט אריין אין שטוב און זי האט א שטיקל ברויט אין מויל, אבער יעצט ועכבר יוצא וככר בפיו, למעשה זעה איך אז א מייזל לויפט צוריק ארויס אויך מיט א שטיקל ברויט אינעם מויל, מהו וואס די הלכה? דאס הייסט זאג איך אז דאס איז טאקע די זעלבע מייז לויפט אריין לויפט צוריק ארויס, און ממילא אויב אזוי דארף איך נישט מאכן קיין פרישע בדיקה, אדער זאג איך ניין, די ערשטע מייזל איז אריינגעגאנגען דער איז נאך אלץ אינעווייניג, דער וואס איז ארויסגעקומען דאס איז א צווייטע זאך אינגאנצן. אויף דעם פרעגט די גמרא אזוי, מי אמרינן היינו דעל והיינו האי דנפק, זאג איך דאס איז צוריק אריין, דאס איז דער וואס איז אריין געגאנגען און דאס איז אויך דער וואס איז ארויס געקומען, און ממילא אויב אזוי דארף איך נישט מאכן קיין פרישע בדיקה, או דלמא ניין, אחרינא הוא דאס איז א פרישע מייזל, און ממילא מיין מייזל, דער וואס איז ערשט אריין געגאנגען דער ליגט נאך ערגעץ אינעווייניג, דער האט נאך א שטיקל ברויט ערגעץ אינעווייניג, אויב אזוי מוז זיין אז איך מוז מאכן א פרישע בדיקה. זאגט אזוי ואם תמצא לומר וועסטו זאגן אז וואס, היינו האי דעל והיינו האי דנפק, ווילסט מיר זאגן די מייזל וואס דו האסט געזען אריינגיין און שפעטער האב איך געזען איינס צוריק ארויסקומען אז דאס זענען די זעלבע און ממילא דארף איך נישט מאכן קיין פרישע בדיקה, וועל איך דיר פרעגן נאך א שאלה עכבר לבן נכנס וככר בפיו, טאמער איך האב א ווייסע מייזל איז אריינגעגאנגען מיט א שטיקל ברויט. ועכבר שחור יוצא, שפעטער למעשה אויסגעקומען א שווארצע עכבר, וככר בפיו, און עס האט א שטיקל ברויט אינעם מויל. מאי, וואס איז, וואס איז די הלכה יעצט? זאג איך אז דער שטיקל ברויט איז דאס וואס דער ערשטער מייזל האט אריינגעברענגט, אדער זאג איך ניין, דאס איז א צווייטע שטיקל ברויט וואס דער שווארצע מייזל האט געטראפן אינעווייניג, און ממילא דער ערשטער דער ווייסע מייזל איז נאך אינעווייניג אינעם הויז. הייסט דאס איז קלאר געווען אז די מייזל איז א צווייטע, דאס איז עכבר געווען א ווייסע, שפעטער דער וואס איז ארויסגעקומען איז געווען א שווארצע, סאו די צוויי זענען זיכער נישט די זעלבע, די שאלה איז נאר אויפן שטיקל ברויט, איז דאס די זעלבע שטיקל ברויט וואס די ערשטע עכבר האט אריינגעברענגט, וואס די צווייטע ברענגט עס יעצט צוריק ארויס, אדער זאג איך ניין די ברויט איז א נייע ברויט, ממילא די ערשטע עכבר האט נאך א שטיקל ברויט אינעווייניג. אויף דעם פרעגט די גמרא אזוי, האי ודאי אחרינא הוא, די מייזל איז זיכער א צווייטן, אויב אזוי זאג איך די ברויט איז אויך א צווייטן, או דילמא ניין, ארמויי ארמיה מיניה, אפשר קען זיין די שווארצע מייזל האט עס אוועק גענומען פון די ווייסע, און ממילא די שטיקל ברויט איז די זעלבע זאך. ואם תמצא לומר וועסטו זאגן אז וואס, עכברים לא שקלי מהדדי, אז די עכברים נעמען נישט איינער פון צווייטן, און ממילא מוז יעצט מאכן א פרישע בדיקה, וועל איך דיר פרעגן נאך א שאלה, עכבר נכנס וככר בפיו, כ'האב א עכבר וואס גייט אריין מיט א שטיקל ברויט אינעם מויל, וחולדה יוצאה, און א חולדה קומט ארויס, וככר בפיו, און זי האט א שטיקל ברויט אינעם מויל, מאי וואס איז די הלכה? ביי מייזל זאג איך אז וואס, איינער נעמט נישט צו פון צווייטן, און ממילא זאג איך אז וואס, אז ס'איז אוודאי א נייע שטיקל, אויב אזוי מוז איך מאכן א פרישע בדיקה. אבער חולדה ודאי מעכבר שקלתיה, א חולדה איז דאך אוודאי זי כאפט עס יא אוועק פון די מייזל, אויב אזוי איז זייער גוט מסתבר צו זאגן אז דער שטיקל ברויט וואס די חולדה ברענגט דא ארויס, דאס איז טאקע דעם ערשטן שטיקל ברויט וואס די עכבר האט אריינגעברענגט, נארוואס די חולדה האט עס צוגע'גנב'עט. או דילמא זאג איך ניין, אחרינא הוא, דאס איז א צווייטע שטיקל ברויט, מהיכי תיתי זאל איך זאגן אזא זאך, ווייל דאם איתא דמעכבר שקלתיה, ווייל אויב ווילסטו זאגן אז וואס, אז די חולדה האט צוגענומען דעם שטיקל ברויט פונעם עכבר, אויב אזוי עכבר בפיה הוה משתכח, די חולדה וואלט דאך אויפגעגעסן דעם עכבר אויכעט, אויב אזוי פארוואס האט די חולדה אין מויל נאר דעם ברויט, נישט דעם מייזל אליינס, איז דאך א ראיה אז דער שטיקל ברויט וואס זי האט אינעם מויל דא, איז לכאורה א פרישע שטיקל ברויט, ווייל טאמער וואלט עס געווען די זעלבע וואלט זי דאך געגעסן דעם עכבר אויכעט, אדער זאג איך ניין, דא איז פונקט נישט געווען אזוי. ואם תמצא לומר וועסט דו זאגן אז וואס אם איתא דמעכבר שקלתיה אז וואס אז די עכבר האט עס האט צוגענומען פונעם עכבר אויב אזוי עכבר בפיה משתכח אויב אזוי, אויב ווילסטו מיר זאגן טאקע אז דא לכאורה איז א נייע שטיקל ברויט, ווייל טאמער נישט וואלט די חולדה דאך אויך געגעסן דעם עכבר אליינס, אויב אזוי וועל איך דיר פרעגן נאך א שאלה, עכבר נכנס, וואס איז טאמער דער עכבר דער מייזל גייט אריין, וכיכר בפיו, און א שטיקל ברויט ליגט אין איר מויל, וחולדה יוצאה און די חולדה קומט טאקע ארויס, וכיכר ועכבר בפי חולדה, די כיכר און די כיכר. איז נאך אלץ אין די פי חולדה, מאי, וואס איז יעצט די הלכה? איז די שאלה איז אזוי, די עכבר די איז אריינגעלאפן א שטיקל ברויט, איז געקומען א חולדה, און איך זעה אז די חולדה לויפט ארויס מיט א שטיקל ברויט אינעם מויל, און מיט א מיט א מייזל מיט די מיט די עכבר אליינס אויך אינעם מויל, איז די שאלה איז יעצט, דו האסט מיר פריער געזאגט אז די עכבר וואלט געדארפט ווערן אויפגעגעסן ביי די חולדה, אויב אזוי איז דא די שאלה איז אזוי, זאג איך, הכא ודאי איהו, זאג איך אז די חולדה האט דאך אינעם מויל א מייזל, זי האט אינעם מויל א שטיקל ברויט, מוז זיין אז דאס איז די ערשטע מייזל וואס איז דא אריינגעלאפן, האט די חולדה יענץ אויפגעגעסן, און ממילא ווייסטו קלאר, דאס שטיקל ברויט וואס די עכבר איז אריינגעלאפן מיט, דאס האט יעצט די חולדה אינעם מויל. ווי ווייס איך, והא ראיה די חולדה האט דאך אינעם מויל אויכעט דעם עכבר. או דילמא, אדער ניין. אם איתא דאיהו ניהו, אויב איז גערעכט אז וואס? אז דאס איז טאקע די עכבר וואס איז לכתחילה אריינגעלאפן? אויב אזוי, כיכר בפי עכבר משתכח הוה בעי אישתכוחי. ווי אזוי, ווי אזוי עסט זיך די חולדה די מייזל, פשט איז ס'כאפט די גאנצע מייזל. אויב אזוי, די שטיקל ברויט וואלט דאך נאך אלץ געדארפט ליגן אינעם מויל פונעם עכבר, וואס די עכבר איז אינעם מויל פונעם חולדה, אבער היות דא די חולדה האט דאך געהאט אינעם מויל אין זיך אליינס, האט זי געהאט סיי דעם עכבר און סיי דעם שטיקל ברויט, זאג איך אפשר, אז וואס, די חולדה באמת האט געגעסן א צווייטע מייזל, און זי האט אויך געטראפן א צווייטע שטיקל ברויט, און ממילא די ערשטע עכבר וואס איז אריינגעלאפן, איז נאך ערגעץ אינעווייניג, אויב אזוי מוז איך מאכן א פרישע בדיקה. או דילמא, אדער אפשר קען איך זאגן, דו ווייסט פארוואס די שטיקל ברויט ליגט נישט אינעם מויל פונעם עכבר? משום ביעתותא, ווייל די עכבר האט מורא באקומען, זי געזען די חולדה, פשוט ווייל ס'איז ארויסגעפאלן דעם שטיקל ברויט, הוא נפל ושקלתיה, ממילא איז ארויסגעפאלן דעם שטיקל ברויט, ושקלתיה און קומט די חולדה האט גענומען סיי דעם עכבר און סיי דעם שטיקל ברויט, און ממילא זאג איך אז דאס איז יא טאקע די זעלבע עכבר, מיט יא דעם זעלבן שטיקל וואס איז פריער אריינגעקומען, נעמט די חולדה יעצט ארויס. אויף דעם זאגט די גמרא, תיקו, אזעלכע שווערע שאלות, תיקו, דארף מען זען, תשבי יתרץ קושיות ובעיות. זאגט די גמרא נאך א שאלה, בעי רבא פרעגט רבא נאך א שאלה, כיכר בשמי קורה, וואס איז טאמער איך האב געמאכט בדיקת חמץ, שפעטער זעה איך ס'איז דא א כיכר בשמי קורה ערגעץ הויך אויפן דאך אויבן, איז דא דארטן א שטיקל ברויט, איז אוודאי ביטול מוז איך אוודאי מאכן, איז די שאלה איז יעצט נאר, צריך סולם להורידה, או אין צריך, מוז איך ברענגען יעצט א לייטער, גיין ארויף קריכן ביז דארטן אויבן, כדי אראפ צו ברענגען דעם ברויט, אדער זאג איך ניין, אין צריך. וואס די שאלה איז אזוי, מי אמרינן זאג איך אז וואס כולי האי לא אטרחוהו רבנן, אז אויב זיך שטארק מטריח זיין ארויף קריכן אויפן דאך צוקומען צו דעם ברויט, מוז איך נישט טון, פארוואס? כיוון דלא נחית מנפשיה, וויבאלד ס'ליגט דאך נישט נעבן אים, ער וועט קיינמאל נישט קענען צוקומען דערצו, אויב אזוי לא אתי למיכלה ער וועט נישט צוקומען דאס צו עסן. או דילמא, אדער אפשר זאג איך ניין, זימנין דנפל, ואתי למיכלה, אמאל אמאל קען געשען אז ס'זאל יא אראפפאלן, ס'וועט אראפפאלן וועט ער עס גיין עסן, און ממילא די שאלה איז, האבן די חכמים געזאגט אז דער מענטש מוז זיך גיין אזוי שטארק מטריח זיין, ארויפקריכן, ברענגען א לייטער, זיך מטריח זיין צו קענען ברענגען דעם שטיקל ברויט פון אויבן, ווייל אפשר אמאל אמאל קען געשען ס'וועט אראפפאלן שפעטער צו קענען צוקומען צו עסן, אדער זאג איך ניין, למעשה דער ברויט ניינטי ניין פראצענט וועט עס בלייבן דארטן, ער וועט נישט צוקומען צו עסן דערפון, און ממילא אזוי ווייט האבן חכמים נישט מטריח געווען א מענטש. זאגט די גמרא, ואם תמצי לומר וועסטו זאגן אז וואס זימנין דנפל ואתי למיכלה, ווילסטו זאגן ניין, דאס קען דאך זיין למעשה ס'העט אראפפאלן, אויב אזוי פעלט אויס כ'זאל מאכן א בדיקה, פשט איז כ'מוז גיין ארויפגיין, כ'מוז נעמען א לייטער, כ'מוז ארויפקריכן און כ'מוז עס אראפברענגן. אויף דעם פרעגט די גמרא, כ'וועל פרעגן נאך א שאלה דעמאלטס, ככר בבור, וואס איז? כ'האב א טיפע בור, אינעווייניג דארטן ליגט א ככר, צריך סולם להעלותו, או אין צריך, מוז איך ברענגען יעצט א לייטער אראפקריכן אינעם בור אונטן ארויפברענגען דעם פת, אדער ניין, דארף איך נישט, זאגט די גמרא אזוי, הכא דא ביי דעם בור ודאי דלא עבידא דסלקא מנפשה, דאס קען דאך נישט זיין פון זיך אליינס אז דער ברויט ארויף קומט פון אונטן אויף ארויף, בשלמא ס'ליגט ערגעץ הויך אויפן דאך, קען זיין ס'פאלט אראפ, דער ווינט וועט קומען, עפעס וועט עס שטופן עטס אראפפאלן, און ממילא קען זיין פון זיך אליינס עטס אראפפאלן, אבער דער ברויט זאל ארויסקומען פון דעם בור פון אונטן אויף צוריק ארויף פון זיך אליינס דאס קען דאך נישט זיין, און ממילא זאג איך אז וואס חכמים האבן נישט מטריח געווען, או דילמא אדער אפשר ניין זאג איך. זימנין דנחית למעבד צורכיה ואתי למיכלה, קען זיין ער וועט מוזן אראפ גיין דארטן אין די בור אויף עפעס א סיבה וואס ער דארף האבן, און ממילא העט ער אראפ קריכן צום בור, און דעמאלס העט עס יא קומען צו עסן, און ממילא אויב אזוי איז דאך יא דא א צד אפשר עס יא קען צוקומען צו עסן, און ממילא אפשר פעלט אויס דאס נעמען א לייטער און אראפ גיין. זאגט די גמרא ווייטער, אם תמצי לומר זימנין, אם תמצי לומר וועסטו זאגן אז וואס, זימנין דנחית לצורכיה ואתי למיכלה, דער רא"ש איז נישט גורס די ווערטער, ס'איז נישט אם תמצי לומר, פשוט נאך א שאלה, ככר בפי נחש, טאמער איז דא א ככר אינעם מויל פון א נחש, צריך חבר להוציאו, מוז איך ברענגען איינער וואס קען מאכן, וואס קען נאטורליך ארויסנעמען דאס פון די בהמה, מיט מיט וואטעווער זאל עס זיין וועלכע מיט וועלכע וואס פאר מעטאד ער נוצט נאר צו זיך זאלסט קענען ארויסנעמען ס'הייסט נישט מיט כישוף אבער עפעס א וועג א נאטורליכע וועג עס ארויסצונעמען או אין צריך אדער וואס ניין איך דארף נישט טון אזא זאך פארוואס די שאלה בגופיה אטרחוהו רבנן כ'פארשטיי אז מיט זיך אליינס דארף ער זיך מטריח זיין קען זיין ער מוז ברענגען א לייטער ער מוז טון וואס ער קען נאר כדי צו קענען נעמען יעדע שטיקל ברויט און עס מבער זיין. אבער בממוניה מיט זיין געלט גיין צאלן איינעם ער זאל עס טוהן פאר אים, אפשר לא אטרחוהו רבנן, אזא זאך האבן רבנן נישט מטריח געווען, או דילמא, אדער אפשר ניין, לא שנא עס מאכט נישט קיין חילוק, דו מוזט מאכן זיכער אז דיינע זאכן זענען נישטא, און ממילא דארפסטו צאלן אפילו פאר איינעם אז ער זאל טוהן וואס דו קענסט נאר טוהן צוריק צו ברענגען יעדע שטיקל ברויט וואס באלאנגט צו דיך, אויף דעם ענטפערט די גמרא דעם זעלבן תירוץ, תיקו. זאגט די גמרא, רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט די משנה, רבי יהודה אומר בודקין אור י ד, ווען דארף איך מאכן בדיקת חמץ, דאס איז ליל י ד, ביינאכט, אזוי ווי אונז טוען מיר, די פערצנטע ביינאכט, איך נעם מיין לעכטעלע און איך גיי מאכן בדיקת חמץ, ובי ד שחרית, אינדערפרי די פערצנטע, ערב יום טוב, ובשעת הביעור, און אויך ווען מען פארברענט. וחכמים אומרים, חכמים זאגן, לא בדק אור י ד, אויב האסט נישט געמאכט קיין בדיקה ביינאכט י ד, אזוי ווי אונז מאכן מיר, ווייסט וואס, נאכנישט צו שפעט, יבדוק בי ד, זאלסטו גייען מאכן בדיקת חמץ אינדערפרי, ערב יום טוב, לא בדק בי ד, האסט נישט געמאכט קיין בדיקה י ד, יבדוק בתוך המועד, זאלסטו גייען בתוך המועד, ס'הייסט די צייט וואס מ'פארברענט, דעמאלס קענסט נאכאלץ גיין מאכן בדיקת חמץ, לא בדק בתוך המועד, האסט נישט געמאכט קיין בדיקה בשעת ווען מען פארברענט, ס'הייסט ביי די זעקסטע שעה, יבדוק לאחר המועד, קענסט נאך אלץ מאכן א בדיקה נאכדעם וואס מ'איז שוין דא, בעצם איז שוין דא א איסור מדאורייתא צו עסן דעם חמץ, אבער ס'איז נאך נישט דא קיין איסור כרת, און ממילא פון ווען מען פארברענט ביז יום טוב הייבט זיך אן, איז נאך אלץ דעמאלס א צייט צו גיין מאכן בדיקת חמץ. לייגט די משנה צו, ומה שמשייר, יניחנו בצנעה, דו גייסט יא טרעפן עפעס, מאך זיכער, יניחנו בצנעה לייג עס אויפן זייט כדי שלא יהא צריך בדיקה אחריו מען זאל נישט מוזן מאכן נאכאמאל א בדיקה. איז זאגט די גמרא, מאי טעמא דרבי יהודה, די גמרא האט פארשטאנען, רבי יהודה זאגט אז מען דארף דריי מאל מאכן בדיקת חמץ, אזוי ווי די משנה שטייט, אור י ד, י ד שחרית, און שפעטער בשעת הביעור, אויף דעם פרעגט די גמרא, דריי מאל בדיקת חמץ? פארוואס מוז איך דריי מאל מאכן בדיקת חמץ? מאי טעמא דרבי יהודה? איז רב חסדא ורבה בר רב הונא דאמרי תרוייהו, וואס זיי האבן פארשטאנען יא, ביסט גערעכט, מען מוז טאקע מאכן דריי מאל בדיקת חמץ, האבן זיי געזאגט כנגד שלש השבתות שבתורה, אין די תורה שטייט דריי וועגן פון השבתות, אזוי ווי מען גייט יעצט ברענגען דריי פארשידענע פסוקים, איז כנגד די דריי לשונות פון השבתות, זאגן זיי, זאגט ער אז רבי יהודה זאגט וועגן דעם מוז איך מאכן דריי פארשידענע בדיקות. וואס זענען די דריי פסוקים? די ערשטע פסוק איז לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור. דאס איז די ערשטע פסוק, לא יראה, דו טארסט נישט זען. נאך א פסוק שטייט, שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, ווייטער, לא ימצא בבתיכם. נאך א פסוק, און די דריטע פסוק איז אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. זע איך די לשון תשביתו, זע איך ווייטער איז נאך א לשון פון משבית זיין, פון פארניכטן, פון אוועקנעמען, און ממילא זאגן זיי, וועגן דעם זאגט רבי יהודה אז מען דארף טאקע מאכן דריי פארשידענע בדיקות, הייסט בדיקת חמץ מאכט מען נישט נאר ביינאכט, נאר מען מאכט עס אור לארבעה עשר, ארבעה עשר שחרית, און נאכמאל בשעת הביעור די זעקסטע שעה ווען מען פארברענט דעם חמץ. פרעגט די גמרא מתיב רב יוסף, האט רב יוסף געפרעגט א קשיא, דו זאגסט מען מוז מאכן דריי בדיקת חמץ, קען נישט זיין, פארוואס כ'על דיר ברענגען א ברייתא, די ברייתא זאגט רבי יהודה אומר, כל שלא בדק בשלושה פרקים הללו, שוב אינו בודק, אז דו האסט נישט געמאכט בשלושה פרקים הללו שוב אינו בודק, מער ווי דאס קען איך נישט מאכן קיין בדיקה, און אויף דעם קומען חכמים און זאגן חכמים ניין, ס'איז דא נאר נאך א צייט, אפילו שוין אריבערגעגאנגען די זמן הביעור, אפילו שוין דא בעצם א איסור דאורייתא פון מאכן צו עסן חמץ, נאר ס'איז נאכנישט דא קיין כרת, אויב אזוי זאג איך, די גאנצן טאג קען איך נאך מאכן בדיקת חמץ, פון דעם וואס איך זעה די מחלוקת צווישן רבי יהודה מיט זיי מיט חכמים איז נאר אויף אן עקסטערע שעה דאס הייסט נאכן זעקסטן שעה ביז נאכט קען איך נאך אלץ מאכן בדיקת חמץ צו קען איך נישט מאכן בדיקת חמץ זעסט דאך אויף דעם האבן זיך זיי געקריגט זייער מחלוקת איז געווען נאר איז דא דריי צייטן אדער ווי חכמים דא פיר צייטן הייסט אפילו דו האסט נישט געמאכט בשעת הביעור ווען מען פארברענט דעם חמץ קענסט נאך אלץ מאכן ביז נאכט. אויף דעם האט רבי יהודה געזאגט ניין, איינמאל ס'איז אריבער די צייט, שוין דא א איסור מדאורייתא פון צו האבן חמץ, דעמאלטס קען איך בכלל מער נישט מאכן קיין בדיקת חמץ. אבער די מחלוקת איז נאר געווען איז דא פיר צייטן, אדער איז נאר דא דריי צייטן, אבער דאס איז קלאר רבי יהודה האט אויך געהאלטן אז ס'איז נאר דא איינס פון זיי, איך מוז נישט מאכן דריי מאל, ביינאכט, אינדערפרי און נאכאמאל בשעת ווען מ'פארברענט. נאר האסט נישט געמאכט ביינאכט, קענסטו מאכן אינדערפרי, האסט נישט געמאכט אינדערפרי, קענסטו מאכן ווען דו פארברענסט. חכמים לייגן צו נאך איין צייט, אפילו נאכן פארברענען ביז נאכט קען איך אויכעט מאכן. אלמא, זעה איך דאך קלאר, מכאן ואילך הוא דפליגי. די מחלוקת איז נאר געווען מכאן ואילך, אבער אויף צוריק, אוודאי דארף איך נישט מאכן קיין דריי בדיקות. מר זוטרא מתני הכי, און מר זוטרא זאגט, איך העל עס נאך בעסער פרעגן, פארוואס ווייל פון דא למעשה איז נישט קלאר הונדערט פראצענט אז רבי יהודה האלט נישט אז איך מוז מאכן דריי בדיקות, און ממילא זאגט ער איך האב געהאט די ברייתא אנדערש, מתיב ר' יוסף, ר' יוסף האט געפרעגט, זאגסט מיר בשם ר' יהודה מען דארף מאכן דריי בדיקות, דריי מאל עקסטערע בדיקות, אונז האבן דאך געלערנט אנדערש, ר' יהודה אומר, כל שלא בדק באחד משלושה פרקים הללו, שוב אינו בודק, זאגט ער זייער קלאר, יעדער וואס האט נישט געמאכט קיין בדיקה באחד איינס פון די דריי, דעמאלטס שוב אינו בודק. מה שאין כן חכמים האבן געזאגט ניין, אפילו האסט פארפאסט די דריטע, איז דא א פערדע אויכעט, נאכדעם וואס פארברענט דעם חמץ קענסטו נאך אלץ גיין מאכן ביז צו נאכט. אלמא זעה איך דאך קלאר פון דא בשוב אינו בודק הוא דפליגי. די מחלוקת איז נאר געווען אויפן פערדן, האב איך פיר צייטן טאמער האסט נישט געמאכט קיין בדיקת חמץ אז דעמאלטס קען איך נאך מאכן בדיקת חמץ אדער ניין קען איך נאר מאכן דריי צייטן אבער דאס איז קלאר געווען אז אפילו רבי יודא האט געהאלטן מען מוז נישט האבן דריי עקסטערע צייטן מען מוז נישט דריי מאל מאכן בדיקת חמץ ממילא זאגט די גמרא ביסט גערעכט אלא רבי יודא נמי אם לא בדק קאמר ביסט גערעכט אוודאי רבי יודא האט אויך געהאלטן אם לא בדק אז אויב האסט נישט געמאכט קיין בדיקה ליל ארבעה עשר

בתר איסורא אבער איינמאל ס'שוין אריינגעקומען די צייט פונעם איסור לא דעמאלטס קען איך שוין נישט מאכן קיין בדיקת חמץ פארוואס גזירא דילמא אתי למיכל מיניה איך האב מורא אז דו העסט גיין מאכן בדיקת חמץ עסט טרעפן א געשמאק שטיקל ברויט עסט טרעפן א געשמאק שטיקל קיכן עסטו זאגן נא ווייס איך, נאכנישט פסח, הערשט ביי נאכט די פסח, יעצט גיי איך עסן מיין שטיקל ברויט, דו העסט צוקומען צו עסן דורך דיין בדיקה, העסטו צוקומען צו עסן דעם שטיקל ברויט, און ממילא זאגט דער רבי יודא, גיי מער נישט זוכן דעם חמץ, ס'איז יעצט אסור מדאורייתא, אויב אזוי גיי מער נישט זוך קיין בדיקת חמץ, כ'האב מורא דורכן בדיקה העסטו קומען צו עסן. מה שאין כן ורבנן סברי, רבנן געהאלטן ניין, לא גזרינן, כ'האב נישט מורא, א מענטש גייט דאך זוכן חמץ, אזוי ווי די גמרא גייט מסביר זיין אויפן קומענדיגן עמוד, א מענטש גייט דאך זוכן חמץ, פארוואס זוכט ער חמץ? כדי עס מבער צו זיין, אויב אזוי איך האב נישט מורא פון דעם וואס דו ביסט געגאנגען זוכן חמץ, און האסט טאקע געטראפן א שטיקל חמץ, וועסט עס גיין עסן יעצט, און ממילא זאג איך אז וואס, דו האסט צייט ביז ביינאכט, ביז צו די סדר נאכט, האסט נישט געמאכט ביינאכט די ערשטע בארבעה עשר, האסט נישט געמאכט די צווייטע אינדערפרי, האסט נישט געמאכט דעם דריטן בשעת מ'האט פארברענט דעם חמץ, איך געב דיך נאך איין טשאנס, קענסט עס מאכן ביז צו די סדר נאכט, ביז דעמאלטס קענסטו מאכן בדיקת חמץ. איי, אפשר עסט צוקומען צו עסן? אויף דעם זאגן חכמים ניין. לא גזרינן, איך האב נישט מורא, מה שאין כן רבי יודא געהאלטן ניין, איך האב יא מורא, איך האב מורא אז צוקומען צו עסן, און ממילא ביז ווען ס'נישט דא קיין איסור דאורייתא, אויב אזוי לאז איך דיך מאכן בדיקת חמץ, איינמאל ס'שוין געווארן א בדיקת חמץ, איינמאל ס'שוין געווארן א איסור חמץ מדאורייתא, הייסט איינמאל סוף שעה שישית, וואס איז יעצט אוודאי מדאורייתא טאר איך שוין נישט האבן קיין חמץ, אפילו ס'איז נאכנישט בכרת, זאג איך איך האב מורא עסטו עסן, און ממילא זאלסטו נישט מאכן קיין בדיקת חמץ.